שמואל א' פרק כ ה, היינטיגע פרק האבן אונז צוויי מעשות בעצם, כ'ווייס נישט אויב זיי האבן א שייכות איינע מיט די צווייטע, ס'קען זיין פשוט די ערשטע זאך שטייט נאר פשוט אויף די צייט, וויסן אז שמואל איז געשטארבן, שמואל אין די ספר שמואל, דא אין די צייט ערגעץ צווישן די תקופה איז ער געשטארבן, ס'געווען א גרויסע הספד, מ'האט אים באגראבן בביתו ברמה, און דוד איז געווען אין מדבר פארן, אזוי שטייט, יעצט עד כאן הודעה, למעשה שטייט נאכאמאל שפעטער אז שמואל איז געשטארבן. נישט קלאר אפשר פונקטליך ווען ס'איז געשען כראנאלאגיש, אבער דאס איז א הודעה וואס שטייט אנהייב. יעצט דא די מעשה פון נבל הכרמלי. די כללות המעשה איז אז ס'איז געווען א מענטש נבל, ער האט געהאט שאף דארט ווי דוד האט זיך אונטערגעהאלטן, האט זיך געהאלטן אין די מדבר, מיטן כרמל, אדער בכלל אין דעם געגנט. ער האט געוואוינט אין א פלאץ וואס האט געהייסן מעון, און דוד האט געשיקט זיינע א נערים זיינע מענטשן זאל בעטן פון נבל עפעס א נדבה עפעס א מתנה, וויבאלד ער האט זיך זיי געהיטן זייער שאף, ס'קומט זיך אים עפעס געווען א זמן וואס ס'איז געווען שייך צו געבן מתנות, זמן גוזזים מ'האט געמאכט דעמאלטס געשניטן די שאף, ס'איז געווען זעט אויס א צייט א יום טוב וואס שטייט, און א צייט וואס מ'פלעגט מאכן א משתה, און נבל האט זיך מתחצף געווען צו דוד'ס שליחים, געזאגט ווער איז דוד ווער איז בן ישי, ס'איז עפעס עבדים המתפרצים, ס'איז עפעס היינט א נייע מאדע, א קנעכט, זענען זיך מורד זייער אין זייער הערן, דוד אויכט הייסט א קנעכט פון שאול, ער איז מורד, וואס איך ווייס נישט ווער דאס איז, איך גיי אים נישט געבן מיין ברויט, מיין ארבעט וואס איך האב געארבעט, איך גיי אים עפעס געבן, איך גיי אים גארנישט געבן. און דוד האט געהערט פון דעם, הייסט מ'האט צוריק געקומען די שליחות, די די די שליחים, דוד'ס שליחים צוריק געקומען זיי זאגן אים, נבל האלט נישט ביי גארנישט. האט ער זיך מורא'דיג גערעגט, האט ער זיך אנגעגארטלט זיין שווערד און געזאגט מען גייט נקמה נעמען פון נבל ס'גייט אים נישט בלייבן ביז אינדערפרי אפילו משטין בקיר, משטין בקיר הייסט א פישער אין די אין די וואנט כאילו, ס'מיינט אדער א קליין יונגל אדער א הונט אפילו זאגט רשי אז מ'גייט אים אינגאנצן מכריז זיין מ'גייט אויסהארגענען די גאנצע מצב דארט, און ביזדערווייל נבל האט געהאט א ווייב ס'האט געהייסן אביגיל, פסוק האט מקדים געווען אז נבל איז געווען א שלעכטע מענטש איש רע מעללים א שווערע מענטש זיין ווייב געווען א שיינע און א קלוגע און. ס'געקומען צו איר אויך א שליח, גערעדט צו איר און געזאגט, קוק, דער דוד האט אונז נאר גוטס געטון, און דערווייל דיין מאן נבל האט אים אזוי גערעדט אזוי נישט שיין צו זיינע שליחים, און ס'איז צרות יעצט, ער גייט אונז נקמה נעמען. און אביגיל איז געגאנגען שנעל, צוזאמגענומען א גאנצע גרויסע פארטי, צוזאמגענומען אין שטוב, פסוק רעכנט אויס פונקטליך וויפיל זאכן, א ליסט פון גרויסע, א גרויסע פארנעם, ברויט און וויין און צאן און אזוי ווייטער, און זי האט גענומען אירע אייזלען און זי גייט טרעפן דוד. דאס אלץ האט זי געטון אן אן זאגן פאר איר מאן, איר מאן גייט נישט מסכים זיין, ביז דערווייל דוד, כאילו דוד גייט אויפן וועג, ער גייט ביינאכט נקמה נעמען פון נבל, און דערווייל אביגיל גייט אויסכאפן, כאילו זי גייט צו דוד, גייט אים אנקעגן מיט די מתנות, און זי האט אים טאקע געזען, און זיך געטראפן, און זי איז אים געפאלן צו די פיס און געזאגט, געבעטן מחילה, געזאגט, רעד איך נישט פון דעם נבל, ער איז א נבל, נבל הייסט ער, נבל הוא ונבל שמו, ונבלה עמו, ער פירט זיך ווי א נבל, ער איז א מנוול, א נבל מיינט אפשר א קמצן, ער איז א שלעכטער, קוק נישט אויף אים, איך בין, איך האב נישט געוואוסט, ווען איך וואלט געוואוסט וואלט איך אוודאי גענומען קעיר, יעצט האב איך געוואוסט, קום איך ברענג דיך, נעם מיינע מתנות, איך בעט דיר זיי מיר מוחל, און זי געבט אים אויך א גאנצע דרשה פאר דוד, ס'הייסט א גאנצע דברי שבח, אז דוד דו ביסט דאך דער לוחם מלחמת השם, דו העלפסט דאך די אידן, איך ווייס דאך אז דו גייסט מצליח זיין, דו גייסט לעבן, דיינע פיינט גייט דער אייבערשטער פארטיליגן. און כ'בעט דיך ווען דו זאלסט זיין דער מלך, דו זאלסט זיין דער נגיד, דו זאלסט זיין דער פירער, זאלסטו נישט, זאלסטו מיר געדענקען, און זאל, און און זי בעט אים אזוי ברחמים ער זאל נישט מאכן דעם טעות פון הרג'נען נבל מיט זיין גאנצע משפחה, עס באקומט זיך זיי נישט, זי גייט דא אזוי מכפר זיין מיט דעם. און דוד האט טאקע אנגענומען איר התנצלות, אנגענומען איר מתנה, אנגענומען איר ברכה, ער זאגט ברוך השם אז ער האט געשיקט, אזוי גיי איך טאקע נישט בוא בוא בדמים איך וויל נישט הרג'נען קיין אומשולדיגע מענטשן דאס הייסט ער האט געפלאנט צו הרג'נען ממש די גאנצע משפחה מיט יעדעם איינעם און שוין און זי איז אהיים געגאנגען יעצט נבל ליגט אינדערהיים און ער האט געמאכט א גרויסע פארטי עס איז דער זמן פון געלערנט דאס איז געווען דער זמן פון פארטי משתה גדול איז געווארן גרויס שיכור גארנישט געוויסט זיין ווייב האט אים גארנישט געזאגט אינדערפרי זאגט זי אים דו ווייסט אז דאס איז געווען די מעשה וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן ער האט זיך מורא'דיג אדער געווארן שוואך אדער האט זיך מורא'דיג געבייזערט איך שיהיה עס איז נישט געווען קיין גוטע מצב און עס איז געווען צען טעג ויגוף השם את נבל וימת פשטות מיין איך איז געווארן קראנק דעמאלטס צו קראנק פון די ערגעץ צווישן די זיין שיכור מיט דו ווייסט דאך מיט די בשורה רעה אז דוד האט אים געוואלט הרג'נען זיין ווייב איז געגאנגען אונטער זיין רוקן בקיצור נאך צען טעג איז ער געשטארבן, די גמרא זאגט אז עס איז קעגן עשרת, עס איז ממש עשרת ימי תשובה, ער האט נישט תשובה געטון איך שיהיה דוד האט געהערט אז טאקע די אייבערשטער האט נוקם געווען פאר אים, אזוי ווי מיר האבן געלערנט פריער, מרשעים יצא רשע וידי אל תהיה בו, מען דארף נישט אליינס, די אייבערשטער האט שוין נקמה גענומען פאר נבל, פאר דוד. און יעצט, א גוטע שידוך, אז עס איז געבליבן די שיינע קלוגע פרוי אביגיל, האט ער געטראכט ס'איז א גוטע שידוך, האט ער איר גערופן, גערופן רעדן, וידבר, וידבר באביגיל, זיך גערופן רעדן אין א שידוך, ממש אזא לשון שטייט. און האבן אים מציע געווען, זי האט געזאגט אוודאי, זיך, הנה אמתך לשפחה, איך בין נישט נאר א, כ'על זיין אפילו א שפחה פאר דיינע מענטשן, בקיצור, זיך מורא'דיג מכניע געווען, האט איר טאקע גענומען מיט אירע מענטשן, און זי איז געווארן דוד'ס ווייב, נאך א ווייב האט ער געהאט אחינועם פון יזרעאל, דאס זענען נאבאל, קומט אויס דוד האט אביגיל הכרמלית און אחינועם היזרעאלית, א דריטע ווייב האט ער געהאט, און דאס קומט די פסוק צוריק, אינטערעסאנט, סוף פון די מעשה, לכאורה טאקע וועגן דעם, הגם כ'ווייס נישט צו ס'איז געווען ממש די זעלבע צייט, ער האט געהאט א דריטע ווייב בעצם מיכל בת שאול וואס אונז האבן געלערנט פריער, אבער שאול האט איר צוגענומען פון דוד, ער איז געווען צוקריגט מיט אים האט ער צוגענומען, די גמרא זאגט א גאנצע תורה, ער האט געהאלטן די קידושין נישט תופס, איך שיהיה האט ער איר צוגענומען, איר געגעבן פאר איינער פלטי בן ליש, סאו דוד איז געבליבן ביי די צוויי ווייבער אביגיל און אחינועם.